גייען מיר איבער צו דף פ ו עמוד ב'. איז לויט אלע מהלכים וואס אונז האמיר דא געהאט סיי לויט רבי אלעזר בן עזרי' לויט רבי ישמעאל לויט רבי עקיבא דאס איז אבער קלאר אז ביום השלישי מיינט שבת קודש הייסט שוין ביום השלישי די שאלה איז נאר וויאזוי מען רעכנט עס צו מען הייבט עס אן צו רעכענען פון מיטוואך צו פון דאנערשטאג. אבער דאס איז זיכער אז ווען ס'איז אנגעקומען אנפאנג פון דעם שבת וואס מיינט פרייטאג צו נאכט, דעמאלטס טאמער די פרוי האט פולט געווען איז זי שוין נישט טמא געווארן, אין אנדערע ווערטער האט מען שוין דעמאלטס געקענט גיין זיך טובל'ען. מתן תורה איז דאך געווען שבת. פרעגט די גמרא והא טבולי יום נינהו, וועט דאך אויסקומען אז די אלע מענטשן וואס האבן זיך געטובל'ט שבת ביינאכט, אבער אפילו שבת צופרי לאמיר זאגן האט מען זיך גע'טובל'ט איז מען דאך נאך א טבול יום, אזוי איז דאך די הלכה אז ווען א מענטש איז טמא און ער טובל'ט זיך מוז נאך דורך גיין נאך די טבילה הערב שמש און ביז דעמאלטס ביז די זון גייט אונטער הייסט ער א טבול יום און ער טאר נישט עסן קיין תרומה און קיין קדשים. האב איך אויפגעטון דאס וואס מען האט זיך אפגעשיידט די דריי טעג און אין הכי נמי אז עס וועט נישט זיין קיין בעל קרי ממש, ווייל איינמאל מען טובל'ט זיך גייט טאקע אראפ די טומאת קרי, אבער סוף כל סוף איז מען דאך נאך אלץ א טבול יום, ענטפערט די גמרא אביי בר רבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו ניתנה תורה לטבול יום אז אין הכי נמי די תורה איז יא געגעבן געווארן פאר א טבול יום, אין אנדערע ווערטער די עיקר קפידא וואס די תורה האט געהאט איז אז מען זאל נישט זיין קיין בעל קרי, איינמאל מען האט זיך שוין גע'טובל'ט הייסט מען שוין נישט קיין טמא טומאת קרי, און אפילו מען איז נאך א טבול יום ארט מיך נישט, מען האט געקענט אזוי מקבל זיין די תורה, ווייל די גאנצע ענין פון טבול יום איז נאר לגבי תרומה וקדשים וואס דארט שטייט ובא השמש וטהר, אבער די ענין פון מקבל זיין די תורה בקדושה איז גענוג געווען אז מען האט זיך גע'טובל'ט. יתיב מרימר וקאמר לה להא שמעתא, מרימר איז געזעצן און ער האט נאכגעזאגט די שמועה וואס אונז האבן יעצט געלערנט אז די תורה איז געגעבן געווארן לטבול יום. אמר ליה רבינא למרימר ניתנה קאמרת, דו מיינסט טאקע צו זאגן אז אזוי איז געווען אז די אידן זענען געווען טבולי יום, דאס מיינט אז מען האט זיך טאקע גע'טובל'ט ממש פרייטאג צונאכט און אויב אזוי זענען זיי בשעת מתן תורה די אלע וואס זענען געווען בעלי קרי פארדעם זענען יעצט געווען טבול יום'ס, או ראויה קאמרת, אבער דו מיינסט נאר צו זאגן אז די תורה קען מען ווען געבן אפילו פאר א טבול יום אויכעט. מ'וועט שוין יעצט זען וואס די חילוק איז, אמר ליה האט אים מרימר געענטפערט ראויה קאמינא. כ'האב טאקע געמיינט צו זאגן אז די תורה איז ראוי צו געבן אפילו ווען איינער איז א טבול יום, קען ער זיין דארטן ביי קבלת התורה, אז די עיקר קפידא וואס די תורה האט בעיקר געוואלט איז, דאס איז די גאנצע טעם פון די פרישה איז אז כדי זאל אדורך גיין דריי טעג פון ווען מ'האט משמש געווען ביז מ'קען זיך טובל'ען, דערפאר זענען די אידן נישט געווען קיין טבול יום ווייל זיי האבן זיך יא געטובל'ט נאך ערב שבת פאר שבת און זיי האבן שוין דעמאלטס געהאט הערב שמש קומט אויס אז רוב אידן זענען טאקע נישט געווען קיין טבול יום ביי קבלת התורה ווייל אפילו רוב פרויען מוז דאך נישט זיין אז זיי האבן פולט געווען נאכדעם. אין הכי נמי א פרוי אפילו נאכדעם וואס זי איז שוין געגאנגען פרייטאג טבילה און שפעטער האט זי פולט געווען נאך די טבילה אום פרייטאג האט זי נאך פולט געווען די שכבת זרע אין הכי נמי, זי האט געדארפט איבערגיין אין מקווה פרייטאג צונאכטס און זי איז טאקע געווען א טבול יום, אבער למעשה זאגט רש"י האט זיך עס נישט אויסגעפעלט ווייל ס'איז נישט געשען, זיי האבן נישט פולט געווען. יעצט פרעגט די גמרא וליטבלו ביני שימשי, זיי וואלטן ווען געקענט גיין זיך טובל'ען פרייטאג צונאכטס אזוי ווי. דריי טאג האבן זיך געענדיגט, וליקבלו תורה ביני שימשי, און זאלן אויך מקבל זיין די תורה, פרייטאג צו נאכטס. איז די טייטש פון די ווערטער ביני שימשי מיינט בין השמשות, און דא מיינט מען נישט ממש בין השמשות, נאר דעם פרייטאג צו נאכטס אפילו ווען ס'איז שוין טאקע טונקל, רופט מען אן מיטן נאמען בין השמשות. ווייל די בין השמשות וואס קומט אריין צום שבת איז אנדערש ווי אלע אנדערע טעג און ס'איז נוגע לגבי אסאך הלכות אונז האבן שוין אויבן געלערנט וואס מען מעג יא טון בין השמשות און וואס מען טאר נישט טון און דעריבער רופט מען שוין דעם גאנצן פרייטאג צונאכטס מיט דעם נאמען ביני שימשי ווייל אין יענע נאכט איז ניכר דעם בין השמשות אז ס'ווערט יעצט אסור זאכן וואס זענען פריער געווען מותר. על כל פנים די כוונה פון די גמרא איז אז פארוואס האט מען געדארפט ווארטן ביז מארגן צופרי מקבל זיין די תורה, מען קען זיך טובל'ן ביינאכט און מקבל זיין די תורה ביינאכט. אלא מאי וויל די גמרא פרעגן דא א קשיא אויף רבי עקיבא, ווייל מען האט געווארט ביז אינדערפרי, אפשר איז די פשט דערפון אז מען דארף גאר ווארטן זעקס עונות? גאנץ גוט, לויט רבי אלעזר בן עזרי' מיט רבי ישמעאל איז דאך שוין נישט קיין נפקא מינה ווען מען געבט די תורה צו ביינאכט צו צופרי, די עיקר איז דאך נאר אז ס'איז שוין היינט נאך די יום השלישי, און ס'האט סייווי גארנישט צו טון מיט קיין עונות, אבער לויט רבי עקיבא וואס זיין גאנצע ראיה איז וויפיל עונות ס'איז אדורך פון ווען משה רבינו האט באפוילן מ'זאל זיך פורש זיין, נו אויב אזוי דו זעסט אז דער אייבערשטער האט געווארט צו געבן די תורה שבת בייטאג שבת צופרי, נו אפשר דארף דורך גיין נאך א עונה און איך זאל זאגן אז אין די זעקס עונות אויב א פרוי איז פולת איז זי טאקע נאך טמא און דעריבער האט מען נישט געקענט געבן די תורה פרייטאג צו נאכט. רבי יצחק, דער אמורא רבי יצחק האט געענטפערט שטייט אין ישעיה קאפיטל מ"ה לא בסתר דברתי, די פסוק פירט אויס במקום ארץ חושך, דער אייבערשטער זאגט, ווען איך האב גערעדט צו כלל ישראל, איך האב געגעבן די תורה, האב איך עס נישט געטון אויף א באהאלטענע פלאץ, אויף א פינסטערע פלאץ, איך האב עס געטון לעיני כל העמים, און עס איז געווען בייטאג, און עס איז געווען דארטן גרויסע ערדציטערנישן, אזוי אז די גאנצע וועלט האט געקענט מיטהאלטן די תורה, די מ א קבלת התורה האט יעדער מיטגעהאלטן, און דער אייבערשטער האט נישט געוואלט געבן די תורה אין א פינסטערע צייט, ווען קיינער הערט נישט און זעט נישט. אנדערע ווערטער, די סיבה פארוואס מען האט געווארט ביז צופרי האט צו טון נאר מיט די נקודה פון לא בסתר דברתי כדי עס זאל נישט זיין חושך, נישט ווייל עס האט אויסגעפעלט נאך א עונה. פרעגט די גמרא נאך א קשיא, לויט רבי עקיבא וואס די קפידא פון די תורה איז עס זאל דורך גיין פינף עונות פאר מתן תורה, פארוואס האט מען געדארפט מטריח זיין כלל ישראל און זאגן אז מען זאל זיך שוין אפשיידן מיטוואך פון אינדערפרי א גאנצן טאג מיטוואך בייטאג וליטבלו בצפרא דשבתא וליקבלו תורה בצפרא דשבתא לעולם האט משה רבינו געקענט זאגן זאלן זיך נאר פורש זיין אנגעהויבן פון מיטוואך ביינאכט און דעמאלטס וואלט אדורך געגאנגען די גאנצע מיטוואך ביינאכט מיט דאנערשטאג בייטאג און נאכדעם דאנערשטאג נאכט און פרייטאג בייטאג איז פיר עונות און נאכדעם פרייטאג צונאכטס איז א פיפטע עונה און טאקע מען זאל גיין אין מקווה שבת אינדערפרי און גלייך נאכן זיך טובל'ען זאל מען מקבל זיין די תורה, עס האט מען דאך פריער געשמועסט אז דאס וואס מ'איז א טבול יום איז דאך נישט קיין פראבלעם. יצחק ענטפערט דער אמורא רבי יצחק שלא יהא הללו הולכין לקבל תורה והללו הולכין לטבילה, אויב עס וואלט אזוי געווען וואלט מען נישט עפעס מקבל געווען די תורה געהעריג צוזאמען, איינער וואלט געלאפן נאך אין מקווה און דער צווייטער וואלט שוין געלאפן צו קבלת התורה, און דער אייבערשטער האט געוואלט געבן די תורה אין אזא צייט וואס יעדער איינער זאל קענען זיין גרייט מקבל זיין די תורה. אויב אזוי קומט אויס אז צו קבלת התורה האט מען געדארפט זיין גרייט יעדער איינער, מען האט זיך שוין נישט געקענט טובל'ען צו פרי האט מען זיך שוין געמוזט טובל'ען פרייטאג צו נאכטס, און אויב אזוי איז זייער פארשטענדליך פארוואס לויט רבי עקיבא האט משה רבינו זיי געמוזט שוין אפשיידן פון מיטוואך צו פרי אזוי אז ביז פרייטאג צו נאכטס זאלן דורך גיין פינף עונות. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ביז אהער האט מען געהאט די שיטה פון רבי ישמעאל ורבי עקיבא וואס באמת ביידע האלטן אזוי ווי די שיטה פון רבי יוסי אז מ'האט געמאכט די פרישה שוין אום מיטוואך. נאר רבי ישמעאל האלט אז ס'איז לאו דווקא געווען אינדערפרי און דעריבער קוקט מען בעיקר אויף דריי טעג. און רבי עקיבא האלט אז משה רבינו איז געקומען בהשכמה און ער האט פארלאנגט מ'זאל זיך שוין פורש זיין פון אינדערפרי און אויב אזוי קוקט מען אויף די פינף עונות. אבל חכמים אומרים ס'דא די חכמים האבן נאך א שיטה, שש עונות שלימות בעינן, עס מוז דורך גיין פון ווען מ'האט משמש געווען ביז ווען מ'זאל קענען זאגן אז אויב זי האט פולט געווען איז זי שוין טהור, מוז אדורך גיין זעקס גאנצע עונות, אבער ביז די זעקס עונות טאמער זי איז פולט איז זי נאך אלץ טמא. ווי רש"י איז מסביר אז די חכמים האלטן אויכעט אזוי ווי רבי יוסי אז מען האט זיך פורש געווען שוין מיטוואך און אויכעט אזוי ווי רבי עקיבא אז מען האט זיך פורש געווען מיטוואך צופרי אויכעט וועגן בהשכמה היה. די חכמים לערנען יא ארויס אז ווייל דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה ערשט שבת צופרי,

אויב אזוי זענען ערשט די פרויען זיך געגאנגען טובל'ען שבת אינדערפרי, ווייל טאמער האט זי פולט געווען פרייטאג צונאכט איז זי דאך נאך טמא געווארן, און וועגן דעם האט געמוזט זיין קבלת התורה דווקא שבת בייטאג, און ער האט נישט געהאלטן, די חכמים האבן נישט געהאלטן די סברה וואס רבי יצחק האט געזאגט, שלא יהיו הללו הולכים לקבל תורה והללו הולכים לטבילה, יא, מען איז געגאנגען קודם זיך טובל'ען, און נאכדעם איז מען געגאנגען צו קבלת התורה. איז למעשה האמער דא פיר שיטות בנוגע פולטת שכבת זרע, איז האמער רבי ישמעאל רבי עקיבא מיט די חכמים וואס אלע דריי האלטן אזוי ווי די תנא רבי יוסי אז די פרישה איז שוין געווען מיטוואך נאר רבי ישמעאל האלט אז ס'איז נישט געווען אינדערפרי נאר אויב אזוי האט עס צו טון מיט אז ס'דארף דורך גיין אין דעם די דריי טאג און ערשט די פערטע טאג אויב זי איז פולט איז זי טהור סטייטש ווייל די יום הפרישה די ערשטע ווען מ'האט מודיע געווען אז מ'דארף זיך אפשיידן איז געווען מיטוואך מיטוואך הייסט די ערשטע טאג דאנערשטאג דער צווייטער טאג, פרייטאג איז דער דריטער טאג, און פרייטאג צו נאכט, אויב זי איז פולט וועט זי שוין מער נישט טמא זיין. האמער רבי עקיבא, אז ער האלט אז אלעמאל דארף א פרוי אין די פינף עונות ווערט זי טמא אויב זי איז פולט, ווייל למעשה האלט רבי עקיבא בהשכמה הוי, און ווייל מען האט זיך שוין געהייסן פורש זיין פון מיטוואך צופרי, איז א סימן אז מען דארף האבן די עונה פון מיטוואך אויך וואס דאס איז איין עונה, נאכדעם דאנערשטאג צוויי און פרייטאג צוויי, צוזאמען איז פינף עונות. נאכדעם האבן מיר די שיטת חכמים וואס האלטן אויך ווי רבי עקיבא אז בהשכמה הוי', נאר למעשה איז דא זעקס עונות ווייל זיי האלטן אז די פרויען האבן זיך ערשט גע'טובל'ט שבת אינדערפרי און פרייטאג צונאכט איז די זעקסטע עונה וואס דעמאלטס טאמער זי איז פולט איז זי נאך אלץ טמא. נאכדעם האמיר די פערדע שיטה וואס דאס איז רבי אלעזר בן עזריה וואס ער האלט דער איינציגסטער וואס ער האלט אזוי ווי די חכמים אז די תורה די פרישה איז געווען אין דאנערשטאג און אויכעט האלט ער אז ס'איז נישט געווען בהשכמה. איז אויב אזוי איז דאנערשטאג די ערשטע טאג, פרייטאג איז די צווייטע טאג, און איינמאל ס'איז שוין דורך די צוויי טאג און זי זעט זי איז פולט שוין אין די דריטע טאג, פרייטאג צונאכט, ווערט זי שוין נישט טמא. לויט די לעצטע שיטה וואס מיר האבן יעצט ארויפגעברענגט די שיטת החכמים אז אין די זעקס עונות אויב מ'איז פולט ווערט זי נאך טמא, איז זייער פשוט אויסצורעכענען, זעקס עונות איז אלעמאל צוויי און זיבעציק שעה. דאס מיינט אז ווען די פרוי האט משמש געווען, ס'נישט קיין חילוק ווען דאס איז, די נעקסטע צוויי און זיבעציק שעה אויב זי איז פולט, ווערט זי טמא און נאכדעם איז זי טהור. געקלערט פארוואס ר' יוחנן כאפט אן דווקא זו דברי רבי ישמעאל ור' עקיבא און ער דערמאנט נישט די שיטה פון רבי אלעזר בן עזריה, ווייל רבי ישמעאל ור' עקיבא זענען זיך מיט דעם ביידע פאראייניגט אז זיי האלטן ווי ר' יוסי אז די פרישה איז געווען מיטוואך און די חכמים וואס מען ברענגט דא צו וואס רבי יוחנן ברענגט, האלטן דאך אויכעט מיט דעם נקודה אזוי ווי די צוויי די רבי ישמעאל מיט רבי עקיבא אז די פרישה איז געווען מיטוואך. דעריבער דערמאנט זיך די נעמען אז זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא אז כאטשיג וואס זיי האלטן ביידע אז ס'איז געווען מיטוואך, און די חכמים האלטן אויך די זעלבע זאך אבער דאך וועלן די חכמים קריגן אז שש עונות שלימות בעינן. מה שאין כן רבי אלעזר בן עזריה קומט נישט דא אריין ווייל ער האלט בכלל אז די גאנצע פרישה איז געווען דאנערשטאג. וואלט איהם קען זיכער נישט אויסקומען אזא מין חשבון פון שש עונות. אמר רב חיסדא זאגט דער אמורא רב חיסדא מחלוקת שפירשה מן האשה די גאנצע מחלוקה אז ביז ווען הייסט א פרוי א פולטת שכבת זרע וואס נאך די צייט וואס סגייט אריבער לויט יעדעם איינעם אלע שיטות וואס איז געווען איז זי שוין מסרחת און סאיז שוין נישט מטמא מער דאס איז דווקא ווען סקומט צוריק ארויס פון די פרוי וויבאלד סאיז געווען אין איר גוף, איז עס דארטן אנגעווארעמט געווארן, און איך זאג אז נאך א שטיק צייט ווערט עס מסריח, אבל פירשה מן האיש, איינמאל די זרע איז ארויסגעגאנגען גלייך פון א מענטש, ארויסגעגאנגען אויף א בגד, און ס'קיינמאל נישט אריין אין די פרוי, איז דארטן קריגט מען זיך נישט ארום, נאר טמאה כל זמן שהיא לחה, ווי לאנג זי איז נאך פייכט, אפילו ס'זאל דורך גיין צען טאג, אויב ס'איז געבליבן פייכט, איז עס ראוי להזריע און ס'איז נאך אלץ מטמא, און איינמאל ס'איז פארטריקנט פארשטייט זיך איז עס שוין נישט מטמא, ווייל דעמאלטס איז דא א גמרא אין מסכת נדה דף ל' אין דף נ"ו אז זרע איז נאר מטמא ווען ס'איז ראוי להזריע, און טריקענע זרע איז שוין נישט ראוי להזריע. מתיב רב ששת האט דער אמורא רב ששת געפרעגט א קשיא אויף רב חיסדא, אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא שטייט אין די תורה אין פרשת מצורע וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע איז דרש'ן איך פרט לשכבת זרע שהיא סרוחה, דער פסוק לערנט אונז דא אז א בגד וואס איז דא דערויף שכבת זרע שטייט וכבס במים מ'דארף עס טובל'ן וטמא עד הערב. און אז מ'קוקט איין פסוק שפעטער שטייט ואשה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע, זעט מען אז מ'רעדט דא פון אזעלכע שכבת זרע וואס איז בשעת שכיבה וואס דאס איז נאך פריש, אבער און די זעלבע זאך איין פסוק פריער ווען שטייט וכל בגד אשר יהיה עליו שכבת זרע מיינט אויך אז ס'איז נאך פרישע שכבת זרע אבער טאמער ס'איז סרוחה דאמאלטס איז עס נישט מטמא ווייל ס'איז נישט ראוי להזריע. ביז אהער גייט די ברייתא, טענה'ט רב ששת מאי לאו מיינסטו דען נישט שפירשה מן האיש, אז עס האט זיך אפגעשיידט, מען רעדט דאך פון שכבת זרע וואס איז ארויסגעקומען פון א מאן, פארוואס האט רב ששת געקלערט אזוי צו זאגן, ווייל איין פסוק פריער שטייט, ואיש אשר תצא ממנו שכבת זרע, זעט מען דאך ס'איז ארויסגעקומען פון די מאן, און אויף דעם זאגט די פסוק ווייטער וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע, זעט מען פון דעם אז אפילו ווען ס'איז נאך נאס, אבער וויבאלד ס'איז פארשטינקען, אז עס קען שוין נישט מזריע זיין, איז דאך א סתירה צו רב חסדא וואס זאגט אז ביי ווען ס'קומט ארויס פון די מאן איז נישטא אזא מין זאך אז זאל פארשטינקען זיין, נאר ווילאנג ס'איז נאס עט עס אלעמאל מקבל טומאה זיין, מטמא זיין. ענטפערט די גמרא, לויט רב חסדא לא ניין, מ'עט עס זאגן ס'רעדט זיך שפירשה מן האשה, איז אין הכי נמי די ברייתא וואס זאגט שכבת זרע סרוחה רעדט מען טאקע נישט ווען ס'איז ארויסגעקומען גלייך פון די מאן און ס'איז אריינגעגאנגען צו די פרוי, און ווען ס'איז פון די פרוי ארויסגעקומען דעמאלטס זאגט די ברייתא אז וויבאלד ס'איז סרוחה, אז ס'איז שוין אדורך די צייטן וואס אונז האבן פריער געלערנט צו דאס איז צוויי טאג צו דריי טאג צו זעקס עונות צו פינף עונות אבער נאכדעם איז עס שוין מער נישט מטמא. אבער אין הכי נמי פון א מאן ווילאנג ס'איז לח עט עס אלעמאל מטמא זיין. בעי רב פפא רב פפא פרעגט א שאלה, שכבת זרע של ישראל במעי כותית, דאס איז ווען א איד האט געוואוינט מיט א גויה, און נאך דריי טעג האט זי פולט געווען די שכבת זרע, און ווי רשי רעדט שוין אויס פארוואס מוז מען רעדן שכבת זרע של ישראל, ווייל טאמער איז עס א גוי, איז דאך דא א גמרא אין מסכת נדה דף לד אין פרק בנות כותים אז שכבת זרע פון א גוי איז נישט מטמא, און זאל מען זיך דא פרעגן צו ס'איז מטמא מוז דאך זיין אידישע שכבת זרע און עס איז אריין אין די קערפער פון א גויטע און זי האט עס פולט געווען נאך דריי פולט געווען נאך דריי טאג און די שאלה איז נישט געווען דא צו די גויטע ווערט יעצט טמא ווייל א גויטע איז דאך נישט שייך זי זאל ווערן א בעל קרי די שאלה איז נאר צו ווען א איד וועט עס נאכדעם אנרירן צו זאל איך זאגן אז ס'איז אים מטמא אדער נישט וואלט עס געווען פון א אידישע פרוי און זי איז עס פולט און א איד קומט און ער רירט עס אן איז עס אים מער נישט מטמא ווייל ס'איז מער נישט ראוי להזריע וואס זענען די צוויי צדדים פון די שאלה דא? צי זאל איך זאגן נאר ישראל דדאיגי במצוות, א אידישע קערפער, וויבאלד דער איד איז דאך אלעמאל פארדאגה'ט און ער איז דואג און חרד מקיים צו זיין מצוות און דעריבער חביל גופייהו טוט הייס ווערן זייער גוף און דאס מאכט אז די זרע זאל מסריח ווערן און ווי רשי ברענגט שוין א פסוק חם לבי בקרבי ווען א מענטש איז פארדאגה'ט איז דא אן ענין פון חמימות הלב. כ'קען זאגן אז דאס איז די סיבה פארוואס נאך דריי טאג ווערט עס פארשטינקען אין א אידישע גוף, אבער עכו"ם דלא דאיגי במצוות, א גוי'טע, וואס זיי האבן נישט די דאגות פון מצוות, לא, ביי זיי איז נישטא די סברה און אפשר אפילו נאך דריי טאג איז עס נאך אלץ נישט מסריח און ס'איז יא ראוי להזריע. דילמא אדער זאל איך זאגן ניין, כיוון דאכלין שקצים ורמשים חביל גופייהו, אפילו די גוים האבן טאקע נישט די ענין פון דאגה במצוות, איז אבער דא א אנדערע זאך וואס מאכט אז ס'זאל ווערן דערהיצט זייער גוף, ווייל זיי עסן דאך די אלע שקצים ורמשים וואס א איד טאר נישט עסן, און דאס ברענגט אריין די הייסקייט אין זייער גוף, און ביי זיי איז אויך דא די טבע אז אין א גוי'שע גוף וועט עס ווערן פארשטינקען. ואם תמצי לומר אפילו דו'סט שוין וועלן זאגן אויפדרינגען די בעיא אז כיוון דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהו, און מילא איז די גוישע גוף לגבי די ענין די זעלבע זאך, און איך זאג אז ס'ווערט יא פארשטינקען, און האב איך נאך אלץ פרעגן א שאלה, במעי בהמה מאי, וואס איז די דין אויב די זרע פון א איד איז געווען אין די מעיים פון די בהמה, און נאך דריי טאג איז עס נפלט געווארן, צו זאל איך אויך זאגן אז ס'איז פארשטינקען? אשה דאית לה פרוזדור, א פרוי, אפילו א גוישע פרוי, וואס סוף כל סוף האט זי דאך דארטן פאר די רחם איז נאך דא א פרוזדור, ווי רשי זאגט וואס דאס איז די בשר פון די כותלי בית הרחם וואס שטעקט זיך ארויס מן השיניים ולחוץ און די בית הרחם איז אסאך טיפער אינעווענדיג קען איך זאגן אז ווען די זרע איז דארטן ווערט עס פארשטינקען ווייל ס'איז הייס און ס'איז טיף אריין איז מסרחת וועגן דעם ווערט עס מסריח אבל בהמה דלית לה פרוזדור די בהמה האט דאך נישט קיין פרוזדור פאר די רחם לא, זאל איך זאגן אז די זרע ווערט דארט נישט פארשטינקען און אפילו נאך דריי טאג ווען ס'וועט ארויסקומען וועט עס מטמא זיין, או דילמא לא שנא, אדער זאל איך זאגן אז ס'איז נישט קיין חילוק און אלעמאל ווערט עס פארשטינקען אפילו במעי בהמה, תיקו, דאס בלייבט שטיין און מ'האט נישט פושט געווען די איבעיא. און יעצט לאמיר מאכן א קורצע סך הכל אויפן גאנצן בלאט מסכת שבת דף פ ו, מיר האבן געלערנט אין די משנה פון ווי ווייס איך אז א פרוי וואס איז פולט שכבת זרע אין די דריטע טאג אז זי איז נאך אלץ טמא, מיינט אפילו ס'איז שוין דורך, ס'איז שוין די דריטע טאג פון ווען זי האט משמש געווען, און יעצט איז זי פולט דעם נשאז, זאג איך נישט אז ס'איז שוין פארשטינקען געווארן, ניין, איך זאג אז זי ווערט יעצט אזוי ווי א בעל קרי און זי איז טמא, ווייל ס'שטייט אין די תורה היו נכונים לשלושת ימים, מיינט אז מ'האט זיך געדארפט אפשיידן, מיטוואך האט משה רבינו געהייסן די דין פון פרישה, מיטוואך איז די ערשטע טאג, דאנערשטאג איז די צווייטע, פרייטאג איז די דריטע טאג. קבלת התורה איז ערשט געווען שבת, ווייל טאמער וואלט זי פולט געווען אום פרייטאג וואלט זי נאך טמא געווען און זי וואלט געווען א בעל קרי און די תורה איז נישט געגעבן געווארן פאר בעלי קריים. וויאזוי ווייס איך אז מען מעג אפוואשן די מילה מיט הייס וואסער וואס מען האט אפגעקאכט אום שבת, מען מעג מחלל שבת זיין פאר דעם אין א דריטע טאג שלישי למילה וואס איז חל געווען צו זיין אום שבת, און מען טרעפט דאך דארטן ביי אין די שכם די אנשי שכם שטייט ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים זעט מען דאך אז די דריטע טאג איז א צייט וואס איז א גרויסע סכנה די מילה און פאר דעם מעג מען אפילו מחלל שבת זיין אנצוקאכן וואסער. און ווי ווייס איך דאס וואס די משנה זאגט אין מסכת יומא אז מען זאל נעמען אין יום כיפור אויף די שעיר לעזאזל האט מען געדארפט צובינדן אזא רויטע פאדעם אויף זיין הערנער און האלב דערפון האט מען צוגעבינדן אויפן שפיץ בארג, פון ווי נעמט זיך דאס אז עס שטייט אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו זעט מען אז דער נביא זאגט אז עבירות ווערט צוגעגליכן צו א רויטע פאדעם און אז מען טוט תשובה ווערט כאילו ווייס די עבירות ווערט אזוי ווי שניי אזוי ווי ווייס אזוי ווי שניי דא איז די רמז אז מען האט ארויפגעבינדן א רויטע פאדעם און שפעטער איז עס ווייס געווארן. וויאזוי ווייס איך די הלכה אז אין יום כיפור ווען א מענטש שמירט זיך אן אויל איז דאס אזוי אסור פונקט ווי צו טרינקען וואסער? כאטשיג ס'איז נישטא קיין געהעריגע ראיה, אבער א זכר לדבר איז דא וואס דוד המלך זאגט אז די קללות זאל קומען פאר די רשעים כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו, האט מען מקיש געווען אז פונקט ווי וואסער אזוי איז די זעלבע זאך ווען ער שמירט זיך אן מיט אויל האט עס א דין ווי טרינקען וואסער. גמרא פרעגט א סתירה פון די ערשטע צוויי הלכות פון די משנה, עס איז געשטאנען אז פולטת שכבת זרע ביום השלישי איז זי נאך אלץ טמא, דאס קען דאך נישט אויסקומען ווי ר' אלעזר בן עזריה ווי אונז וועלן באלד זען אז ר' אלעזר בן עזריה האלט אז אין די דריטע טאג איז זי שוין יא טהור אויב זי איז פולט, און די נעקסטע הלכה וואס עס שטייט אז מרחיצין את המילה ביום השלישי שחל להיות בשבת, דאס וועט יא אויסקומען ווי ר' אלעזר בן עזריה ווייל ער האלט אזוי, אבער די חכמים האלטן אז מען טאר נישט מחלל שבת זיין שלישי למילה אויף די זאך. ווי קען זיין אז די ערשטע הלכה קומט נישט אויס ווי ר' אלעזר בן עזריה און די צווייטע הלכה יא? דא אזא שיטה אין גאנץ שס אזא מהלך אז מען זאל נישט איינזעצן אז א משנה זאל אויסקומען ווי צוויי אנדערע תנאים איז לויט יענע מהלך וועט מען אפילו מאכן א דוחק אבי די משנה זאל קענען אויסקומען ווי איין תנא. דא וועט מען אויך מאכן א דוחק אז ס'איז דא א טעות אין די משנה, מען דארף זאגן מנין לפולטת ביום השלישי, נישט שהיא טמאה נאר שהיא טהורה, דאס וועט אויסקומען ווי ר' אלעזר בן עזריה ווייל ס'איז טאקע יא טהור, און אויב אזוי וועט די גאנצע משנה אויסקומען ווי ר' אלעזר בן עזריה סיי די דין פון פולטת און סיי די דין פון מרחיצין. אדער איז דא א אנדערע מהלך אז מען קען יא איינזעצן איין משנה ווי צוויי עקסטערע תנאים און מ'וועט טאקע איבערלאזן די משנה אזוי ווי עס איז מען דארף נישט מגיה זיין און די רישא וועט טאקע אויסקומען ווי די חכמים און נאר די סיפא ווי רבי אלעזר בן עזריה. די גמרא ברענגט טאקע א ברייתא אז איינער וואס איז פולט שכבת זרע אין דער דריטע טאג האלט רבי אלעזר בן עזריה אז זי איז שוין ריין, די טעם דערפאר איז ווייל רבי אלעזר בן עזריה האלט ווי די חכמים אז די מצוה פון פרישה איז געזאגט געווארן ערשט אין דאנערשטאג, עס האט נישט געמוזט זיין פון אנפאנג טאג ס'האט געקענט זיין סוף טאג אויכעט, און דאך ווייסט מען אז שבת איז שוין געווען קבלת התורה, דאס מיינט אז דאנערשטאג איז די ערשטע טאג פרייטאג איז די צווייטע טאג, איז עס קומט אויס פון דעם אז טאמער זי וואלט פולט געווען אין שבת איז זי שוין נישט מטמא און דעמאלטס האט מען שוין געקענט מקבל זיין די תורה ווייל זי איז שוין נישט קיין בעל קרי. רבי ישמעאל האלט אז נאר אויב זי האט פולט געווען די פערטע טאג דעמאלטס איז זי שוין ריין אבער טאמער זי איז פולט די דריטע טאג איז זי נאך יא טמא ווייל ער האלט אזוי ווי ר' יוסי אז די פרישה איז געווען מיטוואך און מיטוואך איז אויך לאו דווקא אינדערפרי ס'קען זיין אז פרויען האבן נאך משמש געווען יענע טאג אפילו נאכמיטאג איז די עיקר איז אז די פערטע טאג איז מען שוין ריין ווייל מיטוואך איז די ערשטע טאג דאנערשטאג די צווייטע פרייטאג די דריטע און שבת פון קבלת התורה איז מען שוין געווען ריין. לויט רבי ישמעאל האט עס גארנישט צו טון מיט עונות, עס האט אלעמאל צו טון מיט די פערדע טאג, ס'דארף דורך גיין פון ווען מ'האט משמש געווען, יענע טאג רעכנט מען אלס די ערשטע, און די פערדע טאג קען מען וואוינען, קען מען שוין זיך רייניגן, ווייל אפילו ס'וועט ארויס קומען פולט זיין דעמאלטס וועט עס שוין זיין ריין ווייל ס'איז שוין נישט ראוי להזריעה, ממילא איז עס נישט אפגעבינדן צו עונות, און לויט רבי ישמעאל קען אמאל זיין אז א פרוי האט נישט מער ווי מטמא זיין ווי פיר עונות, למשל,

און אמאל קען זיין אפילו זעקס עונות אויכעט, ווייל אויב זי האט געוואוינט מיט איר מאן אנפאנג דינסטאג ביינאכט, אנפאנג ביינאכט, דינסטאג ביינאכט הייסט דאך שוין מיטוואך, און ס'דארף דורכגיין די גאנצע מיטוואך, דאנערשטאג און פרייטאג, וואס דאס איז זעקס עונות, ס'איז דא א נאכט מיט א טאג אין יעדן טאג. רבי עקיבא זאגט אז אלעמאל אין די ערשטע פינף עונות נאכדעם וואס זי האט משמש געווען, ער, טאמער זי פולט איז זי טמא. און ס'מוז זיין פינף גאנצע עונות, טאמער זי האט עס משמש געווען אינמיטן א עונה, וועט זי דארפן פון די זעקסטע עונה משלים זיין די פאר שעה וואס איז דורך פון די ערשטע עונה. די גמרא וואונדערט זיך אויף די שיטה פון רבי עקיבא, גאנץ גוט רבי אלעזר בן עזריה האבן מיר שוין מסביר געווען, האלט אזוי ווי די חכמים אז די פרישה איז געווען דאנערשטאג, ר' ישמעאל האלט ווי רבי יוסי אז די פרישה איז געווען מיטוואך, אבער רבי עקיבא, וואס עפעס זאגט ער פינף עונות? ווי קומט דא אריין עונות? מען זעט דאך אז די תורה האט מקפיד געווען די שלישי דריי טעג, אדער דארף ער זאגן אז עס דארף דורך גיין דריי טעג, אדער זאל דורך גיין אזוי ווי ר' אלעזר בן עזריה צוויי טעג, ווי קומט אריין דא פינף עונות? זאגט די גמרא אז ער האלט אויכעט ווי ר' יוסי אז די פרישה איז געווען מיטוואך, נאר ער האלט אז עס איז געווען דווקא פארטאגס, ווייל ער האלט ווי ר' אדא בר אהבה אז אלעמאל ווען משה רבינו סיי ווען ער איז ארויף אויפן בארג און סיי ווען ער איז אראפגעקומען פון בארג איז געווען בהשכמה, דאס אז ער איז ארויפגעגאנגען בהשכמה שטייט דאך קלאר וישכם בבוקר ויעל אל הר סיני, און דאס אז ער איז אראפגעקומען בהשכמה לערנט מען ארויס אז שטייט לך רד ועלית זעהט מען אז מען גלייכט צו די ירידה צו די עליה, איז אויב אזוי די ירידה איז אויך געווען בהשכמה, און דארט ווען משה רבינו האט זיי געהייסן פורש זיין שטייט דאך אז ער איז וירד משה מן ההר ויקדש את העם, פארוואס האט ער זיי שוין מקדש געווען גלייך אינדערפרי מיטוואך צופרי, פארוואס האט ער נישט געקענט ווארטן ביז מיטוואך נאכמיטאג? עס איז אז זיי האבן געדארפט זיין ריין שבת צו קבלת התורה, און ווען מ'הייבט ווען אן מיטוואך נאכמיטאג וואלט נאר געווען פיר עונות, און און מ'דארף די הלכה איז אז מ'דארף פינף עונות אויב זי פולט איז זי נאך מטמא, איז מיטוואך איז דא איין עונה, דאנערשטאג האט נאך צוויי און פרייטאג האט נאך צוויי איז פינף עונות. די גמרא פרעגט נאך אלץ פארוואס האט ער געדארפט זיי זאגן זאלן זיך פורש זיין מיטוואך בייטאג, איז דאך סתם אזוי דא א הלכה ישראל קדושים הן אז מ'וואוינט סייווי נישט מיט די ווייבער בייטאג, ענטפערט די גמרא אז עס איז יא דא א היתר אז טאמער עס איז א טונקעלע הויז און א תלמיד חכם קען אפילו מאפיל זיין בטליתו, איז דאך יא דא היכי תמצא אז מען קען משמש זיין ביי טאג, פארדעם האט מען זיך געדארפט אפשיידן. לויט אלע שיטות האט מען דאך יעצט געלערנט אז זיי האבן זיך גע'טובל'ט ערשט אום שבת, ווייל ביז שבת טאמער האט זי געזען האט זי דאך נאך סותר געווען, און אויב זענען געגאנגען ערשט טבילה אום שבת און די קבלת התורה איז דאך געווען שבת בייטאג, קומט אויס אז זיי האבן נישט געהאט נאך די טבילה קיין הערב שמש, אויב אזוי הייסן זיי זיך נאך א טבול יום, ענטפערט די גמרא אז דאס איז נישט קיין פראבלעם, די גאנצע פראבלעם פון טבול יום איז נאר לגבי עסן תרומה וקדשים, אבער לגבי געבן די תורה קען מען עס געבן אפילו איינער וואס איז א טבול יום, די עיקר איז אז ער האט זיך שוין גע'טובל'ט און אפילו ער האט נאך נישט געהאט הערב שמש קען ער מקבל זיין די תורה. און די גמרא זאגט אז פאקטיש איז זענען זיי נישט געווען קיין טבול יום'ס, ווייל למעשה האבן זיך די פרויען יא גע'טובל'ט נאך פאר שבת כדי טאקע זיי זאלן שוין קענען אויכעט האבן הערב שמש אום פרייטאג. נאר טאמער האט זיך געמאכט אז א פרוי האט נאכדעם פולט געווען נאך אינעם זעלבן טאג אינעם פרייטאג, זי האט געדארפט איבערגיין אין מקווה שבת, און זי איז טאקע געווען א טבול יום, אבער בדרך כלל האט עס נישט אויסגעפעלט. פרעגט ער א קשיא אויף ר' עקיבא, אז לכאורה פון דעם וואס מען זעט אז קבלת התורה איז ערשט געווען שבת אינדערפרי און די טבילה איז געווען פרייטאג צונאכטס, וואס האט דער אייבערשטער נישט געקענט געבן אז מען איז שוין געגאנגען פרייטאג צונאכטס אין מקווה האט מען דאך געקענט געבן די תורה פרייטאג צונאכטס.

די גמרא וויל אויפווייזן לויט רבי עקיבא נאך א קשיא אז אפשר זאל מען דארפן האבן זעקס עונות, ווייל דו זעסט דאך אז מען האט געדארפט מטריח זיין כלל ישראל אז שוין מיטוואך צופרי זאל מען זיך אפשיידן, לכאורה וואלט מען דאך געקענט זאגן אז מען זאל זיך נאר אפשיידן פון דאנערשטאג, איי דו דארפסט האבן פינף עונות, לייג צו די עונה טאקע פרייטאג צונאכטס, מען האט דאך סייווי געגעבן די תורה ערשט שבת בייטאג.

אויף דעם זאגט די גמרא ניין, דאס האט מען נישט געקענט טון, ווייל מען האט נישט געוואלט, דער אייבערשטער האט נישט געוואלט אז שבת צופרי זאל מען גיין אין מקווה, טייל אידן וועלן גיין זיך טובל'ען, טייל אידן וועלן גיין צו קבלת התורה, דער אייבערשטער האט געוואלט אז שבת צופרי זאל שוין יעדער זיין גרייט צו קבלת התורה, נישט מען זאל זיך נאך דארפן גיין טובל'ען, איז אויב אזוי האט מען זיך שוין געדארפט האבן אפגעטובל'ט פאר שבת צופרי, פרייטאג צו נאכט, און דאס האט מען נאר געקענט אויב מען האט זיך שוין פורש געווען פון מיטוואך צופרי ווייל ס'איז שוין דורך פינף עונות. למעשה ברענגט די גמרא נאך א שיטה, ס'איז דא א שיטת החכמים וואס זיי האלטן טאקע אזוי ווי רבי עקיבא אז די פרישה איז שוין געווען מיטוואך און אויכעט אינדערפרי בהשכמה, נאר נישט אז מען דארף דורך גיין פינף עונות נאר זעקס עונות, ווייל זיי האבן יא געהאלטן אז פארדעם האט דער אייבערשטער געווארט מיט קבלת התורה ביז שבת צופרי ווייל מ'האט געדארפט האבן נאך א עונה פון פרייטאג צונאכטס אויך, אין הכי נמי מען איז טאקע געגאנגען טבילה שבת אינדערפרי נאכדעם איז געווען קבלת התורה. דאס וואס האבן מיר ביז יעצט געלערנט אז אפילו נאסע זרע איז שוין אויך נישט מטמא טאמער ס'איז שוין דורך א שטיק צייט צו צוויי טאג צו דריי טאג צו פינף עונות צו זעקס עונות דאס איז אלעס וואס איז געווען אין די מעיים פון א פרוי וואס דארט ווערט עס מסריח אבער שכבת זרע וואס איז ארויסגעקומען פון א מאן און זי איז אפן זי איז נישט געווען אין די מעיים פון א פרוי איז ווי לאנג זי איז נאך פייכט עט זי מטמא זיין נישט קיין חילוק ווי לאנג ס'איז אדורך איינמאל ס'איז שוין פארטריקנט איז עס שוין נישט מטמא ווייל ס'איז שוין נישט ראוי להזריע. גמרא פרעגט א קשיא אז אין א ברייתא שטייט אז מען לערנט ארויס פון א פסוק א שכבת זרע וואס איז מסריח איז נישט מקבל טומאה, די גמרא האט פארשטאנען אז מען רעדט דארטן אז ס'קומט ארויס פון א מאן, ווייל לעבן דעם שטייט איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, זעט מען פון דעם אז אפילו פון א מאן איז דא אזא מין זאך אז נאסע זרע זאל מסריח זיין, ענטפערט די גמרא ניין, די ברייתא רעדט טאקע נישט פון א מאן, מען רעדט ווען ס'איז געווען אין א פרוי און פון איר איז עס ארויסגעקומען. די גמרא האט א ספק וואס וועט זיין אז עס וועט זיין אידישע זרע במעי כותית אין די מעיים פון א גויטע און נאך זי האט עס פולט געווען שוין נאך דריי טאג. די גאנצע שאלה איז נאר ביי אידישע זרע ווייל גוישע זרע איז בכלל נישט מטמא. די שאלה איז אידישע זרע וואס זי האט פולט געווען און נאכדעם רירט עס איינער אן נאך דריי טאג אפשר דא זאל איך זאגן אז ס'איז נאך אלץ מטמא, ווייל אפשר די סברה אז ס'ווערט מסריח איז נאר ביי א אידישע פרוי וויבאלד איר גוף איז דערהיצט פון די דאגות המצוות, אבער א גוי'אישע פרוי וואס זי האט נישט די דאגות המצוות איז איר גוף נישט דערהיצט און ס'ווערט נישט מסריח, אדער זאל איך זאגן ניין, גוים עסן שקצים ורמשים, און דאס מאכט אויכעט ביי איר א היץ אז עס זאל פארשטינקען ווערן, און אפילו אויב איך וועל זאגן אז ביי גוים ווערט עס יא פארשטינקען וועגן די שקצים ורמשים, וואס וועט זיין ווען אידישע זרע וועט זיין אין די מעיים פון א בהמה און עס וועט נפלט ווערן נאך דריי טעג, אפשר א בהמה וואס האט נישט קיין פרוזדור ווערט נישט די זרע דארטן מסריח און עס וועט נאך אלץ מטמא זיין, און די גמרא בלייבט טאקע מיט א תיקו עס איז נישט נפשט די בעיא.